בנעילה. יעצט, בעצם, אוואדע וועט מען זעהן אין די גמרא אז נישט יעדן טאג פון די טעג וואס מ'דוכנ'ט איז דא מוסף, און נישט יעדן טאג פון די טעג וואס מ'דוכנ'ט איז דא נעילה, די נקודה איז אבער אז אלע תפילות וואס מ'דאוונט יענע טאג דוכנ'ט מען. יעצט, דרך אגב, רשי שמועסט אויס אז נעילת שערים, תפילת נעילה היינטיגע צייטן, דאוונט מען נאר יום כיפור, אבער אין די צייטן פון חזל, אין די צייטן פון די משנה, פון די גמרא, האט מען אויך געזאגט נעילה, סיי ביי תענית ציבור, און די זעלבע זאך ביי די תענית פון די מעמדות מ'עט באלד זען ס'געווען אנדערע סארט תעניתים, האט מען אויך געזאגט תפילת נעילה ס'נישט געווען אזא איין מאל א יאריגע תפילה, על כל פנים, זאגט יעצט די משנה און מ'האט דאך יעצט געזען אז דריי צייטן א יאר וואס כהנים דוכענען ביי אלע תפילות אבער ווען די דריי צייטן אין יאר, זאגט די משנה בתעניות, ביי תענית ציבור, במעמדות, מ'עט שוין זען וואס מיינט דאס מעמדות, וביום הכיפורים יום כיפור, זאגט יעצט די משנה, אלו הן מעמדות וואס איז דאס די מעמדות? איז לפי שנאמר, שטייט אין פסוק, צו את בני ישראל את קרבני לחמי, די פסוק פונעם קרבן תמיד, אז כלל ישראל דארף ברענגען א תמיד של שחר, א תמיד של בין הערביים, און דאס געלט וואס מען נוצט צו קויפן די תמידין, איז דאך די מחצית השקל, ס'דאך ציבור'ס געלט, ס'איז א קרבן פון כלל ישראל, און במילא שטעלט זיך די שאלה, וכי היאך קרבנו של אדם קרב, והוא אינו עומד על גביו, מען ווייסט דאך א כלל אז א מענטש ברענגט א קרבן, דארף ער דארט שטיין, און וויאזוי קען מען ברענגען א קרבן תמיד וואס דער תמיד קומט פון כלל ישראל, אן דעם וואס כלל ישראל זאל שטיין אין בית המקדש? נאר אוודאי קען דאך אבער גאנץ כלל ישראל נישט שטיין אין בית המקדש, איז וואס א פאטענט וואס טוט מען דא? זאגט די משנה, התקינו נביאים הראשונים, די ערשטע נביאים, ווי רשי זאגט דא אז מען ס'גייט ארויף אויף שמואל און דוד, מען וועט זען די גמרא, זיי האבן מתקן געווען אזוי, עשרים וארבע משמרות, קודם כל האבן זיי מתקן געווען די כ"ד משמרות כהונה, וואס אונז ווייסן מיר, די כהנים ווערן צעטיילט אויף פֿיר און צוואַנציק גרופעס, משמרות, וואס יעדע וואך האט געארבעט א אנדערע משמר אין בית המקדש, אבער עס האט זיך נישט דא געענדיגט, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים של לוויים ושל ישראלים, חוץ פון די פֿיר און צוואַנציק משמרות כהונה און משמרות פון לוויים, איז געווען אויך משמרות פון מעמדים, ס'טייטש מען האט גענומען גאנץ כלל ישראל, כהנים, לוויים, ישראלים, מען האט צוטיילט כלל ישראל אויף פֿיר און צוואַנציק, יעדעס איינס פון די גרופעס האט געהאט א חיוב צו זיין אין בית המקדש בשעת וואס מען שעכט די קרבנות ציבור. נאר וואס, ווי רשי איז מסביר, קודם כל, טוט זיך אין די ראשונים אסאך, וויאזוי פונקט מען האט איינגעטיילט די משמרות, די מעמדות, טייל ראשונים זאגן אז מען האט צוטיילט גאנץ כלל ישראל אויף פֿיר און צוואַנציק, יעצט אין די פֿיר און צוואַנציק גרופעס איז געווען כהנים, לוויים, ישראלים, די כהנים לוויים זיי זענען געגאנגען טון די עבודה, די ישראלים, זענען געגאנגען טון די מעמד. ס'דא אנדערע ראשונים וואס זאגן אנדערש, אז ס'איז געווען צוויי באזונדערע טיילונגען, ס'טייטש קודם האט מען איינגעטיילט די כהנים לוויים אויף משמרות, און באזונדער האט מען איינגעטיילט גאנץ כלל ישראל נאכאמאל כהנים לוויים ישראלים אויף מעמדות, אנדערע ראשונים זאגן אז מעמדות האט מען נאר איינגעטיילט ישראלים, כהנים לוויים האבן אינגאנצן נישט געהאט קיין שייכות דערצו, אבער על כל פנים, די מעמדות וואס מ'האט איינגעטיילט, לאמיר רעדן פון די ישראלים יעצט, די ישראלים וואס זענען געווען אנשי המעמד, איז ווי מ'עט שוין זען, און ווי רשי שמועסט דא אויס, ס'איז נישט געווען אלע גלייך, ס'טייטש אזוי, ס'איז דאך געווען פיר און צוואנציג גרופעס, און מילא אין יעדעס איינס פון די פיר און צוואנציג גרופעס איז געווען א טייל וואס האבן געוואוינט אין ירושלים, און ס'געווען א טייל וואס האבן געוואוינט אין אנדערע שטעט, יעצט די ישראלים וואס האבן געוואוינט אין ירושלים, זיי האבן טאקע געדארפט אריינגיין בית המקדש, שטיין דארט בשעת וואס מ'איז מקריב די קרבנות ציבור, מה שאין כן די ישראלים וואס האבן נישט געוואוינט אין ירושלים, זיי זענען נישט געגאנגען צו ירושלים שטיין ביים מעמד, נאר ביי זיך אין שטאט וואו זיי האבן נאר נישט געוואוינט, האט מען דארט געמאכט א מעמד, ווי מ'וועט שוין זען, מ'האט געפאסט, מ'האט געליינט אין די תורה, ס'איז א גאנצע מעמד, אז מ'האט געדאווענט די קרבנות זאל נתקבל ווערן, חוץ דעם טאקע אין ירושלים אויכעט, די אלע אידן די ישראלים זענען געווען דארט ביים מעמד ביי די קרבנות, האבן באזונדער אויך געפאסט לויט טייל ראשונים, זענען געגאנגען אין בית מדרש זיי האבן געדאווענט, ס'טייטש געווען דא צוויי תפקידים, איין תפקיד איז געווען צו שטיין אין בית מקדש ביי די קרבנות, און א צווייטע תפקיד האט די מעמד געהאט אז זיי האבן געדארפט דאווענען אז די קרבנות זאל נתקבל ווערן, זאגט יעצט די משנה, הגיע זמן המשמר לעלות כהנים ולוויים עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר מתכנסין לעריהן וקורין במעשה בראשית, ס'טייטש טאקע די ישראלים וואס האבן געוואוינט אין ירושלים זענען געגאנגען צו ירושלים, אבער די ישראלים וואס האבן געוואוינט אין די אנדערע שטעט האבן זיך צוזאמגענומען אין די בתי מדרשות פון זייער שטעט און דארט האט מען געליינט במעשה בראשית, די סדר מעשה בראשית ווי מיר זעהן אין די גמרא, מ'וועט אויך זעהן אין די משנה וויאזוי מ'האט איינגעטיילט די פרשיות. זאגט די משנה ווייטער, ואנשי המעמד היו מתענין ארבעה ימים בשבוע, פיר טעג א וואך האבן זיי געפאסט, מיום שני ועד יום חמישי, פון מאנטאג ביז דאנערשטאג, ביינאכט האט מען געגעסן, בייטאג האט מען געפאסט, ולא היו מתענין ערב שבת מפני כבוד השבת, מען האט נישט געפאסט פרייטאג ווייל עס איז נישט קיין כבוד פאר שבת אריינצוקומען שבת אויסגעפאסטערהייט, אויסגעהונגערטערהייט, ולא באחד בשבת, כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו, און אויך נישט זונטאג האט מען אויך נישט געפאסט, ווייל עס איז נישט געזונט א מענטש וואס עסט זיך אן שבת און שפעטער גראד אריין אין א תענית, איז אויך א סכנה מען קען שטארבן פון דעם, מילא האט מען נישט געפאסט נישט פרייטאג נישט זונטאג. ס'איז דא טאקע דרך אגב אין די ראשונים א שמועס צי די אנשי המעמד וואס זענען געווען אין בית המקדש צי זיי האבן אויך געפאסט זיי האבן אויך געליינט צי דאס איז נאר געזאגט געווארן פאר די אנדערע שטעט אבער על כל פנים זאגט יעצט די משנה מען האט געזען פריערט מען האט געליינט במעשה בראשית און וויאזוי האט מען איינגעטיילט די פרשה פון מעשה בראשית זאגט די משנה אזוי ביום הראשון די ערשטע טאג פון די וואך האט מען געליינט צוויי פרשיות, בראשית ויהי רקיע, ס'טייטש פרשת בראשית וואס אונז רופן פרשת בראשית, יעדע פרשה וואס אונז רופן א פרשה איז דאך צעטיילט אויף פרשיות, וואו שטייט א פא אדער א סמך אין די תורה ענדיגט זיך א פרשה, איז די ערשטע פרשה פון פרשת בראשית איז בראשית, דאס הייבט זיך אן בראשית, דאס איז קאפיטל א', פסוק א' ביז פסוק ה', פסוק ו' איז שוין א נייע פרשה, פון פסוק ו' ביז פסוק ח', דריי פסוקים, איז די צווייטע פרשה פון די תורה. יעצט, אזוי ווי מען ווייסט, איז יעדעס מאל וואס ס'איז עולה, נארמאל איז דאך עולה א כהן א לוי און א ישראל, מען קען נישט ליינען ווייניגער ווי דריי פסוקים פאר יעדער וואס איז עולה, און במילא דארף מען האבן ניין פסוקים, פארדעם טאקע די ערשטע טאג האט מען נישט געקענט פשוט ליינען די ערשטע פרשה אין די תורה, פרשת בראשית און די ערשטע פרשה, ווייל דאס איז נאר פינף פסוקים, מען האט געדארפט אויך צולייגן די נעקסטע פרשה פון יהי רקיע, צוזאמען איז דאס אכט פסוקים, איי מען דארף דאך האבן ניין פסוקים, דריי מענטשן זענען עולה יעדער איינער דארף מען ליינען דריי פסוקים, וועט מען שוין זעהן אין די גמרא. ווייטער ביי שני, די צווייטע טאג, האט מען געליינט אויך צוויי פרשות, יהי רקיע ויקווי המים, בשלישי, די דריטע טאג, האט מען געליינט יקווי המים, וואס דאס איז די צווייטע פרשה פון נעכטן, ויהי מאורות, ברביעי די פערטע טאג, האט מען געליינט יהי מאורות, די צווייטע פרשה פון נעכטן, וישרצו המים. בחמישי, די פיפטע טאג האט מען געליינט ישרצו המים ותוצא ארץ, בשישי, די לעצטע טאג פרייטאג, האט מען געליינט תוצא הארץ און ויכלו השמים, מען האט אויך געליינט ויכלו השמים ווייל ווייטער, מען האט געדארפט נאך פסוקים, די פרשה פון תוצא הארץ האט נישט געהאט גענוג פסוקים האט מען געדארפט צולייגן נאך א פרשה, זאגט יעצט די משנה, פרשה גדולה קורין אותה בשניים וקטנה ביחיד, ס'טייטש, אונז האמיר דאך דא צוויי פרשות, יעדן טאג האט מען געליינט צוויי פרשות, צוזאמען דארף זיין ניין פסוקים, טייל איז געווען אכט פסוקים, אבער ווייטער דאס וועט מען זעהן אין די גמרא. יעצט, די צוויי פרשות דארף מען איינטיילן צווישן דריי מענטשן. זאגט די משנה, מען נעמט די גרעסערע פרשה, לאמיר אנכאפן די ערשטע טאג א משל, די ערשטע טאג האט מען געליינט פרשת בראשית און פרשת יהי רקיע, בראשית איז פסוק א' ביז פסוק ה' איז פינף פסוקים, יהי רקיע איז פסוק ו' ביז פסוק ח', נאך דריי פסוקים, צוזאמען איז אכט פסוקים, מילא האט מען גענומען די ערשטע פרשה, וואס דאס איז א פרשה פון פינף פסוקים, די צווייטע איז נאר דריי, די ערשטע איז די לענגערע, מען גענומען די ערשטע פון פינף און מען האט עס צעטיילט אויף די ערשטע צוויי עולים, ס'טייטש דאס האט מען צעטיילט פאר די כהן פאר די לוי, די צווייטע פרשה וואס דאס איז דריי פסוקים האט מען געגעבן פארן ישראל, ס'טייטש מען האט אלעמאל צעטיילט די גרעסערע פרשה אויף צוויי, און דאס אלעס וועט מען זעהן אין די גמרא פונקט וויאזוי מען האט עס געטון, און די קלענערע פרשה האט מען אינגאנצן געגעבן פאר די דריטע עולה, אדער פאר די ערשטע עולה ווענדט זיך וויאזוי מ'האט געטיילט, אבער די קלענערע פרשה האט מען נישט געטיילט, זאגט יעצט די משנה אז די ליינען וואס מ'האט געליינט איז געווען בשחרית ובמוסף, ובמנחה, ביי מנחה איז געווען אנדערש, נכנסין וקורין על פיהן כקורין את שמע, ביי מנחה האט מען אויך געליינט אבער נישט בכתב נאר בעל פה אזוי ווי מ'ליינט קריאת שמע, און מ'וועט זען אין די גמרא, די גמרא וועט אויך פרעגן וואס טוט זיך ביי מוסף, ביי שחרית האט מען זעכער געליינט אינעווייניג ביי מוסף איז א ספק אין די גמרא, זאגט די משנה ווייטער, ערב שבת במנחה לא היו נכנסים מפני כבוד השבת, ערב שבת ביי מנחה איז מען נישט אריין מאכן די סדר המעמד, פארוואס? אלץ כבוד פון שבת, מ'געווען פארנומען צוגרייטן אויף שבת און נישט געווען די גאנצע סדר. זאגט יעצט די משנה, כל יום שיש בו הלל, יעדן טאג וואס מ'זאגט הלל, און הלל דא רעדט מען נישט הלל פון ראש חודש, וואס דאס איז נישט א גאנצע הלל, נאר טעג וואס מ'זאגט גאנץ הלל אויב לא עלינו מ'טאר האפטן, אין מעמד בשחרית. איז אין אזא טאג איז נישט דא די סדר המעמד ביי שחרית, וואס טייטש ס'איז געווען א שפעציעלע תפילה וואס מען האט געדאווענט בזכות די קרבנות די קרבנות זאלן נתקבל ווערן, די זעלבע זאך האט מען געזען אז מען האט געליינט סדר מעשה בראשית איז אין א טאג וואס מען האט געזאגט גאנץ הלל איז נישט געווען קיין צייט צו מאכן די סדר המעמד ביי שחרית האט מען עס טאקע אויסגעלאזט ביי שחרית האט מען עס נישט געטון, יעצט אזוי רש י איז מסביר אז דאס איז נאר פאר די אנשי המעמד אין ירושלים, וואס טייטש די אידן זענען געווען אין ירושלים די אנשי המעמד וואס סיי זיי האבן געדארפט זיין אין בית המקדש, און אזוי אויך האבן זיי אויך געדארפט דאווענען בית מדרש די אלע שפעציעלע תפילות, און זיי זענען געווען פארנומען אזוי ווי פארנומען, זיי האבן נישט געהאט קיין צייט צו זאגן די תפילות פון די מעמד און צו ליינען ביי שחרית, אבער אין אלע אנדערע שטעט וואס מען האט זיך צוזאמגענומען אין בית מדרש מאכן די סדר המעמד, דארט איז געווען אנדערש זאגט רש י, דארט אוודאי האט מען קיינמאל נישט אויסגעלאזט די מעמדות, אזוי זאגט רש י אנדערע ראשונים זאגן אנדערש אז דאס איז געווען איבעראל, על כל פנים זאגט די משנה ווייטער דאס איז ביי א טאג וואס מען זאגט הלל, קרבן מוסף, א טאג וואס מען איז מקריב א קרבן מוסף, וואס ביים קרבן מוסף ווי רש י איז מסביר די כהנים זענען געווען פארנומען מקריב זיין די קרבנות, די לוויים, זינגען, די ישראלים האבן אויך געדארפט האקן העלצער און ברענגען וואסער, יעדער איז געווען פארנומען מיטן מוסף, און במילא זאגט די משנה אין בנעילה, וואס טייטש אז נישט נאר ביים מוסף האט מען נישט געדאוונט די תפילת המעמד נישט געליינט, און נישט נאר ביי מנחה נישט, נאר די זעלבע זאך ביי נעילה אין א טאג וואס מען האט געזאגט נעילה, אין א טאג וואס מען האט געפאסט, וואס רוב טעג פון די מעמדות האט מען געפאסט, האט מען אויך נישט געזאגט די תפילת המעמד, פארוואס? ווייל א גאנצע טאג איז מען געווען פארנומען, פון די מוסף און ווייטער איז מען געווען פארנומען. ווייטער זאגט די משנה, קרבן עצים, א טאג וואס איז געווען קרבן עצים, וואס באלד וועט מען זעהן אז ס'איז געווען נײַן טעג וואס דעמאלטס האט מען געברענגט קרבנות עצים, נישט יעדער האט עס געקענט ברענגען, עס איז געווען נײַן משפחות וואס זיי האבן געהאט די זכות, ווייל ווען מען האט געבויט די צווייטע בית המקדש איז נישט געווען קיין האלץ, מען האט געבעטן כלל ישראל זאל מנדב זיין האלץ, למעשה נײַן משפחות האבן מנדב געווען האלץ, און זיי האבן זוכה געווען אז די טעג וואס זיי האבן געברענגט האלץ, דאס איז געווארן א יום טוב ביי זיי, און לדורות האבן זיי געקענט ברענגען יענע טאג א קרבן עצים, קרבן עצים לויט רשי האט געמיינט טאקע האלץ וואס מען האט געברענגט, מען האט עס מקריב געווען אויפן מזבח, מען האט פארברענט שפעציעל האלץ אויפן מזבח, איז יענע טעג וואס מען האט געברענגט א קרבן עצים, איז מען דאך געווען פארנומען מיטן קרבן עצים, איז אין במנחה, דברי רבי עקיבא, זאגט רבי עקיבא, היות וואס די קרבן עצים איז געווען מנחה צייט, איז ביי מנחה האט מען אויך נישט געזאגט די תפילות המעמדות וואס מען האט פריערט געזען, אבער ביי נעילה וואס דאס איז שפעטער, האט מען שוין צוריק אנגעהויבן זאגן די מעמד, אמר לו בן עזאי, איז בן עזאי קריגט זיך אויף רבי עקיבא אויף די לעצטע צוויי נקודות, איין נקודה האט רבי עקיבא געזאגט אז אין א טאג וואס מען ברענגט א קרבן מוסף, זאגט מען נישט די מעמדות נישט ביי מוסף נישט ביי מנחה נישט ביי נעילה, די צווייטע נקודה האט רבי עקיבא געזאגט אז א טאג וואס דא קרבן עצים, איז ביי מנחה נישט דא קיין מעמדות ביי נעילה איז שוין צוריק דא, זאגט בן עזאי ער קריגט זיך כך היה רבי יהושע שונה, רבי יהושע האט זיך געקריגט, ער האט געזאגט קרבן מוסף אין במנחה, וואס טייטש א טאג וואס מען ברענגט א קרבן מוסף, איז ביי מוסף פארשטייט זיך נישט דא קיין מעמדות, ביי מנחה אויך נישט, אבער ביי נעילה הייבט מען אן צוריק מיט די תפילת המעמדות און קרבן עצים, א טאג ס'איז דא א קרבן עצים, אין בנעילה, און נישט פשט אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט אז ביי מנחה נישט דא, נאר ביי מנחה איז יא דא, ביי נעילה נישט דא, און חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי, רבי עקיבא האט טאקע צוריקגעצויגן און געלערנט ווי בן עזאי, מען וועט זען אין די גמרא פשט פונקט וואס די מחלוקת. זאגט יעצט די משנה, זמן עצי כהנם והעם תשעה, אזוי ווי מען האט געשמועסט, עס געווען נײַן טעג א יאר וואס דעמאלטס איז געווען די קרבנות עצים וואס ספעציעלע משפחות האבן געקענט ברענגען קרבנות עצים, און די משנה רעכנט אויס באחד בניסן, בני ארח בן יהודה, איז ארח בן יהודה געווען די נאמען פון די מענטש האט אריגינעל געברענגט די האלץ אין בית המקדש ער האט עס געברענגט ראש חודש ניסן איז טאקע לדורות זיין גאנצע משפחה באחד בניסן האט מקריב געווען קרבנות עצים ס'איז געווען פאר זיי א יום טוב בעשרים בתמוז דאס איז געווען אסאך שפעטער וואס טייטש די האלץ פון ארח בן יהודה האט געצויגן ביז כ תמוז און כ תמוז איז געווען א נייע נדבן

וואס טייטש חמשה עשר באב איז נישט נאר בני זתוא בן יהודה געווען זייער טאג יענע טאג נאר מיט זיי אלע כהנים און לוויים האבן אויך געברענגט יענע טאג קרבנות עצים און נישט נאר דאס כל מי שטעה בשבטו עס טייטש יעדער איינער וואס האט געהאט א חזקה ביי זיין משפחה אז זיין משפחה פון די משפחות האבן געברענגט האלץ אבער מען האט נישט געוויסט פונקט וועלכע טאג איז זיי טאקע האבן געברענגט קרבנות חמשה עשר באב און די זעלבע זאך בני גונבי עלי און בני קוצי קציעות דאס איז א נאמען פון איין משפחה, מיר זעהן די גמרא פארוואס זיי האבן אזוי געהייסן, זיי האבן אויך געהאט יענע טאג ביי זיי א יום טוב, זיי האבן אויך געברענגט קרבנות עצים יענע טאג, זאגט ווייטער די משנה בעשרים בו, בני פחת מואב בן יהודה, בעשרים באלול, בני עדין בן יהודה, באחד בטבת, שבו בני פרעוש שניה, וואס טייטש פרעוש האט געהאט נאך א טאג ווייל פרעוש האט צוויי מאל געגעבן האלץ, זאגט יעצט. די משנה באחד בטבת די ערשטע טאג אין טבת וואס איז ראש חודש און אלעמאל געפאלט דאך א' טבת חנוכה און ממילא זאגט די משנה לא היה בו מעמד איז אינגאנצן יענע טאג נישט געווען קיין מעמד פארוואס ווייל ביי שחרית איז נישט געווען שהיה בו הלל מען האט דאך פריערט געשמועסט א טאג וואס מען זאגט הלל השלם זאגט מען נישט ביי שחרית קיין מעמדות די זעלבע זאך וקרבן מוסף דאך געווען א קרבן מוסף יענע טאג אויכעט ווייל ס'איז ראש חודש און במילא א טאג וואס איז דא א קרבן מוסף, האבן מיר דאך געזען לויט בן עזאי, לויט רבי יהושע, ווי רבי עקיבא האט מודה געווען, א טאג וואס איז דא א מוסף זאגט מען נישט סיי ביי מוסף סיי ביי מנחה, און במילא דעמאלטס איז אויך נישט געווען קיין מעמדות, וקרבן עצים, און דעמאלטס איז אויך געווען א קרבן עצים, מען האט געזען באחד בטבת שבו בני פרעוש שניה, ס'איז א טאג וואס איז געווען קרבן עצים און א טאג וואס איז געווען קרבן עצים, האבן מיר דאך געשמועסט אז ביי נעילה איז אויך נישט דא קיין מעמדות, און במילא קומט אויס אז ראש חודש טבת איז אינגאנצן נישט געווען קיין מעמד, נישט ביי שחרית, נישט ביי מוסף, נישט ביי מנחה, און נישט ביי נעילה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמשה בתשעה באב, ס'איז געשען פינף שלעכטע זאכן שבעה עשר בתמוז, און פינף שלעכטע זאכן תשעה באב, און די משנה רעכנט אויס, בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, די לוחות זענען צובראכן געווארן, ווען משה רבינו איז אראפ געקומען פון בארג סיני געזען דעם עגל, ובטל התמיד, און דער תמיד איז נתבטל געווארן, ווי רש"י זאגט, די רוימישע האבן גוזר געווען אז מען טאר נישט מקריב זיין די תמיד, מען וועט זען אין גמרא, איז דא אזא מסורה אז דעמאלטס איז עס געווען, והובקעה העיר, די זעלבע זאך יענע טאג שבעה עשר בתמוז האבן די רוימישע אויפגעבראכן די חומה פון ירושלים, איז אויך געווען יענע טאג, ושרף אפוסטמוס את התורה, אפוסטמוס איז געווען א יווני, האט פארברענט די תורה, איז דא מחלוקת וועלכע תורה מען רעדט דא, צו די תורה פון עזרא וואס איז געווען אין היכל צו סתם א תורה אבער האט פארברענט א תורה, והעמיד צלם בהיכל, און ער האט אויך אוועקגעשטעלט א ציילעם אינעם היכל, רש"י איז גורס דא אביסל אנדערש, ער זאגט והועמד צלם בהיכל ס'הייסט ס'גייט נישט ארויף אויף אפוסטמוס, נאר ס'גייט ארויף אויף מנשה וואס האט געשטעלט א ציילעם אין היכל, דאס איז אלץ געווען שבעה עשר בתמוז, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, ביי די חטא המרגלים איז נגזר געווארן תשעה באב זאל נישט אריינגיין ארץ ישראל, וחרב הבית בראשונה ובשניה, סיי די ערשטע בית המקדש סיי די צווייטע בית המקדש איז חרוב געווארן תשעה באב, ונלכדה ביתר, און ביתר איז דעמאלטס געפאנגען געווארן דורך די רוימישע נאך די מעשה מיט בר כוכבא, ונחרשה העיר, און ירושלים איז אויסגעאקערט געווארן יענער טאג, דאס איז אלס געווען תשעה באב, זאגט די משנה, משנכנס אב ממעטין בשמחה, מען איז טאקע ממעט בשמחה, און די משנה זאגט שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, די וואך פון תשעה באב אסור מלספר ומלכבס, טאר מען זיך נישט שערן, מען טאר נישט וואשן די בגדים, ובחמישי מותרים מפני כבוד השבת, ס'טייטש טאמער תשעה באב איז פרייטאג, איז די דאנערשטאג פריערט ערב תשעה באב, מעג מען זיך וואשן די בגדים זאל זיין גרייט אויף צומארגנס אויף שבת, ווייטער זאגט די משנה, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין ביים סעודת המפסקת זאל מען נישט עסן צוויי געקעכאכטס, און ווי רשי ברענגט די דוגמא, למשל פלייש מיט פיש אדער פלייש מיט אייער, צוויי זאכן זענען געקאכט זאל מען נישט עסן, און די זעלבע זאך לא יאכל בשר ולא ישתה יין, מען טאר סתם אזוי נישט עסן קיין פלייש אדער טרינקען וויין, איז למעשה די מפרשים מוטשען זיך טאקע וואס טייטש מען טאר נישט עסן פלייש, אויב מען טאר נישט עסן פלייש, פארוואס ברענגט רש"י די דוגמא פון בשר ודגים? זאגן זיי טאקע מ'וועט זעהן די גמרא איז דא א געוויסע סארט פלייש וואס מ'מעג יא עסן. על כל פנים, זאגט די משנה ווייטער, רבי שמעון בן גמליאל אומר ער קריגט זיך, און ער זאגט ישנה, מ'דארף טוישן אביסל ביי די סעודת המפסקת, אבער נישט פשט אז מ'טאר נישט עסן קיין פלייש, טרינקען וויין, מ'וועט זעהן די גמרא וואס די שיטה פון רבי שמעון בן גמליאל, זאגט די משנה ווייטער, רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה, רבי יהודה איז מחייב איבערצוקערן די בעט, נישט שלאפן אויף א בעט נאר שלאפן אויף די ערד, ולא הודו לו חכמים, חכמים האבן נישט מסכים געווען דערצו, טוט זיך אויך די מפרשים, פון וואס רעדט רבי יהודה? פון ערב תשעה באב ביים סעודת המפסקת, צו סתם אזוי פון תשעה באב ביינאכט פון שלאפן? זאגט די משנה ווייטער, אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, די צוויי טעג זענען געווען ממש דערהויבענע גרויסע ימים טובים, מען וועט זען אין די גמרא פארוואס טאקע זענען געווען ימים טובים, אבער על כל פנים היות וואס זענען געווען ימים טובים, איז שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, זענען די בנות ירושלים ארויסגעגאנגען מיט ווייסע בגדים, און ווייטער, נישט פשט פאר דעם איז עס געווען א יום טוב, ס'איז געווען א יום טוב פאר אנדערע טעמים, אבער היות ס'איז געווען א יום טוב, איז מען ארויס מיט ווייסע בגדים אבער געבארגטע, פארוואס געבארגטע? שלא לבייש את מי שאין לו, אז איינער וואס האט נישט זאל זיך נישט שעמען, מילא האט מען מתקן געווען יעדער זאל בארגן אפילו רייכע האבן געבארגט, אזוי די ארעמע האבן זיך נישט געדארפט שעמען, ווייטער, כל הכלים, טעונין טבילה, מ'האט געדארפט טובל'ען אלע בגדים, פארוואס א חשש טאמער איינע פון די בגדים קומט פון א פרוי וואס איז געווען א נידה, וואס איז טמא און זי שעמט זיך צו זאגן, האט מען געדארפט טובל'ען אלע בגדים, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, און די בנות ירושלים זענען ארויס אין די כרמים די וויינגערטנער, און געטאנצן דארט, ומה היו אומרות, וואס פלעגן זיי זאגן, האבן זיי געזאגט בחור, שא נא עיניך, בחורים וואס האבן נאכנישט חתונה געהאט, קוק וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, קוק נישט אויף שיינקייט, קוק אויף יחוס אויף משפחה, שקר החן והבל היופי, אשה יראת השם היא תתהלל, ואומר, תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה. וכן הוא אומר, זאגט רבי שמעון בן גמליאל, ער ברענגט א פסוק, וואס מען זעט דארט אז יום כיפור איז געווען א גרויסע שמחה, איז געווען א גרויסע יום טוב, שטייט אין פסוק, צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ווי רש"י איז מסביר, מלך שלמה גייט ארויף אויפן רבונו של עולם מלך שהשלום שלו, און אמו גייט ארויף אויף כלל ישראל אויף כנסת ישראל, איז וואס איז די גרויסע שמחה? די גרויסע שמחה איז ביום חתונתו, זה מתן תורה, וואס ווי רש"י איז מסביר מתן תורה מיינט נישט שבועות מיינט יום כיפור, וואס יום כיפור האט מען געגעבן די צווייטע לוחות, וביום שמחת לבו, זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, וואס ווי די מפרשים זענען מסביר דאס אויך יום כיפור, יום כיפור איז געווען איינע פון די טעג פון די חנוכת הבית אין בית המקדש, איז על כל פנים זעט מען אז ס'דא א גרויסע שמחה יום כיפור. זאגט די הייליגע גמרא, בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהם ווי מ'האט געזען אין די משנה, ס'דא דריי צייטן א יאר וואס מען דוכנ'ט, און די משנה האט געזאגט אז די דריי צייטן, וואס דאס איז תעניות, מעמדות, און יום כיפור, דוכנ'ט מען פיר מאל א טאג, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה. פרעגט יעצט די גמרא, תעניות און מעמדות, מי איכא מוסף? איז דען דא מוסף ביי די תעניות ביי מעמדות? יום כיפור איז דא א מוסף, אבער עס איז דאך נישטא קיין מוסף סתם ביי תעניות און ביי די מעמדות. ענטפערט די גמרא, חסורי מחסרא והכי קתני, עס פעלט טאקע אין די משנה. די משנה וואלט געדארפט זאגן בשלושה פרקים כהנים נושאים את כפיהם כל זמן שמתפללים, די דריי צייטן, סיי ביי תעניות סיי ביי מעמדות און סיי יום כיפור, דוכנ'ט מען ביי אלע תפילות, ויש מהן ארבעה פעמים ביום, און טאקע ביי איינס פון זיי יום כיפור איז דאס פיר מאל א טאג שחרית ומוסף, מנחה ונעילת שערים, ואלו הן שלושה פרקים, טאקע די דריי צייטן, תעניות, מעמדות, יום הכיפורים, זאגט די גמרא, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה זו, דאס מ'האט געזעהן די משנה אז מ'דוכנ'ט ביי אלע תפילות דאס איז דברי ר' מאיר, אבל חכמים אומרים חכמים קריגן זיך און זיי זאגן שחרית און מוסף יש בהם נשיאת כפיים, מנחה ונעילה אין בהם נשיאת כפיים, חכמים האלטן אז מ'דוכנ'ט נישט נישט ביי מנחה און נישט ביי נעילה ווי מ'וועט באלד זעהן פארוואס, זאגט די גמרא מאן חכמים? ווער איז דאס די חכמים? ענטפערט די גמרא רבי יהודה היא. דאס מיינט מען רבי אידא. וועלכע רבי יהודה? דתניא. מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שחרית און מוסף, מנחה און נעילה, כולן יש בהם נשיאת כפיים דברי ר' מאיר. ר' מאיר האלט ווי אונזער משנה ביי אלע תפילות דוכנ'ט מען. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, שחרית און מוסף יש בהם נשיאת כפיים טאקע ביי שחרית און מוסף, אבער מנחה און נעילה, אין בהם נשיאת כפיים. סיי ביי מנחה סיי ביי נעילה, דוכנ'ט מען נישט. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט נעילה יש בה נשיאת כפיים, מנחה אין בה נשיאת כפיים, ביי מנחה נישט ביי נעילה יא. איז די גמרא מסביר די מחלוקת במאי קמיפלגי, זאגט די גמרא אזוי, ר' מאיר סבר, כל יומא טעמא מאי לא פרסי כהני ידייהו במנחתא, פארוואס יעדן טאג, אין די צייט פון די גמרא האט מען געדוכנ'ט יעדן טאג, ס'איז נישט געווען מדאורייתא, מ'האט נישט געמוזט, אבער מ'האט געדוכנ'ט יעדן טאג, איז פארוואס טאקע האט מען נישט געדוכנ'ט ביי מנחה, איז ווייל ביי מנחה איז דא א חשש משום שכרות, א חשש מענטשן וועלן זיך אנטרינקען, און א כהן וואס איז אנגעטרינקען טאר נישט דוכענען, און במילא ביי מנחה דוכנ'ט מען נישט. זאגט ר' מאיר, דאס איז יעדן טאג, אבער האידנא ליכא שכרות, אין די טעג, סיי תעניות, סיי מעמדות, סיי יום כיפור, איז דאך נישט דא קיין חשש שכרות ווייל מען פאסט סיי ווי, און במילא קען מען דוכענען אויך ביי מנחה און אויך ביי נעילה. רבי יהודה סבר, רבי יהודה קריגט זיך. רבי יהודה זאגט, שחרית און מוסף, דכל יומא לא שכיח שכרות, ווען דאווענט מען שחרית און מוסף? אינדערפרי. יעדן טאג קיינער נישט שיכור אינדערפרי, און ממילא לא גזרו בהו רבנן, איז אויך די טעג די טעג פון די תעניות פון די מעמדות יום כיפור, האבן חז"ל נישט גוזר געווען מ'זאל נישט דוכענען, און מען דוכנ'ט טאקע ביי שחרית און ביי מוסף. אבער מנחה ונעילה, דכל יומא שכיחא שכרות, גזרו בהו רבנן, וואס טייטש יעדן טאג מנחה ונעילה נאכמיטאג איז מען שוין אנגעשיקערט, און פארדעם טאר מען נישט דוכענען נארמאל א טאג מנחה, איז די זעלבע זאך, די טעג פון די מעמדות פון די תעניות און יום כיפור נאכמיטאג טאר מען נישט דיכערען אלס חשש שכרות, נישט אז מען האט זיך טאקע אנגעשיקערט דעמאלטס, נאר מען האט געמאכט א גזירה אז היות וואס א גאנצע וואך אין אנדערע טעג דוכנט מען נישט נאכמיטאג, דא אויך, נאכמיטאג איז א צייט וואס מען שיקערט זיך אן, רבי יוסי סבר, רבי יוסי קריגט זיך אויף דעם אויך, און זאגט מנחה דאיתא בכל יום, גזרו בה רבנן, מנחה דאווענט מען יעדן טאג, ביי מנחה ווייסט מען, ס'איז דא א חשש טאמער מ'וועט לאזן איין טאג דוכענען ביי מנחה, איז דא א חשש אנדערע טעג אויכעט, אנדערע טעג איז דא א חשש שכרות ביי מנחה לאזט מען נישט דוכענען, אבער נעילה? דליתא בכל יומא? נעילה איז דאך נישט דא יעדן טאג, און במילא לא גזרו בה רבנן וואס דארף מען גוזר זיין ביי נעילה, נעילה איז א תפילה וואס איז סיי ווי סיי נאר דא ביי די טעג וואס מ'פאסט, און במילא ביי נעילה קען מען דוכענען און מ'דארף נישט חושש זיין. זאגט די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרבי מאיר, די הלכה איז ווי רבי מאיר אז מ'דוכענט ביי אלע תפילות. ורבי יוחנן אמר, נהגו העם כר' מאיר מ'האט זיך אזוי געפירט, ורבא אמר, רבא זאגט אויך מנהג כר' מאיר, זאגט די גמרא די גמרא מסביר די חילוק צווישן די דריי שיטות, איז מאן דאמר הלכה כר' מאיר, דער וואס זאגט הלכה ווי ר' מאיר, דאס איז רב יהודה אמר רב, ער האלט, דרשינן לה בפירקא, אז די הלכה איז אזוי, מ'קען דרשנ'ען, אז מ'זאגט א דרשה ברבים קען מען אזוי דרשנ'ען פאר יעדעם איינער יעדער זאל וויסן די הלכה איז ווי ר' מאיר, מאן דאמר מנהג, ס'טייטש רבא וואס האט געזאגט מנהג כר' מאיר, ער האלט מידרש לא דרשינן, אורויי מורינן, טייטש מען דרש'נט נישט אזוי ברבים, ווייל ס'איז נישט געווען אזוי פשוט אז די הלכה איז טאקע ווי ר' מאיר, אבער טאמער איינער קומט פרעגן, ענטפערט מען אים אז די הלכה איז ווי ר' מאיר, און מאן דאמר נהגו, אבער ר' יוחנן ר' יוחנן זאגט נישט מנהג, ער זאגט נהגו, נהגו איז א לשון אז די עולם פירט זיך אזוי אבער נישט ווייל ס'איז אויסגעהאלטן זיך אזוי צו פירן, נאר ווייל טעכניש אזוי טוט די עולם, איז דער וואס זאגט נהגו ער האלט, אורויי לא מורינן מען פסק'נט נישט אזוי, נאר ואי עביד ולא מהדרינן ליה, טאמער איינער האט אזוי געטון, ער האט זיך געפירט ווי ר' מאיר געדוכנט ביי אלע תפילות, ציט מען אים נישט צוריק, מען שטעלט אים נישט אפ, מען לאזט אים אויספירן, אבער נישט פשט מען פסק'נט אזוי, זאגט די גמרא ור' נחמן אמר, ר' נחמן קריגט זיך אויף דעם, ער זאגט הלכה כר' יוסי, די הלכה איז ווי ר' יוסי, אז מען דוכנ'ט ביי שחרית, ביי מוסף, און אויך ביי נעילה נאר ביי מנחה נישט, והלכה כר' יוסי פירט אויס די גמרא אז די הלכה איז טאקע ווי ר' יוסי. פרעגט אבער די גמרא, והאידנא, מאי טעמא פרשי כהני ידייהו במנחתא דתעניתא, טאמער טאקע די הלכה איז ווי ר' יוסי, ר' יוסי זאגט דאך ביי מנחה דוכנ'ט מען נישט, און פארוואס היינטיגע צייטן ביי א תענית דוכנט מען יא ביי מנחה, ענטפערט די גמרא, כיוון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי, כתפילת נעילה דמיא, ס'טייטש היות וואס די מנחה שלעפט זיך אריין ממש ביז צום שקיעה, אין א טאג וואס מען פאסט, וואס דאס איז אנדערש ווי יעדן טאג, נארמאלע טאג, פלעגט מען דאווענען מנחה גדולה, וואס דאס איז פרי, א טאג פון א תענית האט מען געדאווענט שפעט, ס'האט זיך געצויגן כמעט ביז צום שקיעה, ס'איז געווען א לאנגע דאווענען, און במילא איז דאס נישט ווי א מנחה פון יעדן טאג, און מ'האט דאך געזען די טעם פון ר' יוסי וואס רבי יוסי לאזט נישט דוכענען ביי מנחה א טאג פון א תענית איז ווייל היות וואס מנחה איז א תפילה וואס מען דאווענט יעדן טאג איז דא א גזירה מ'איז חושש טאמער מ'וועט אנהייבן דוכענען יעדן טאג לאזט מען אויך נישט ביי א תענית אבער דאס איז אז מ'דאווענט א נארמאלע מנחה מה שאין כן אז מ'דאווענט א שפעטע מנחה איז נישט דא די גזירה און במילא היינטיגע צייטן זאגט די גמרא קען מען דוכענען אויך ביי מנחה תוס' שמועסט אויס דרך אגב אז יום כיפור האט מען טאקע געדאווענט מנחה פרי ביי מנחה גדולה איז טאקע ביי מנחה דוכענט מען נישט פרעגט אבער די גמרא דכולי עלמא מיהת שכור אסור בנשיאת כפיים יעדער איז מודה אז א שיכור טאר נישט דוכענען מנא הני מילי, פון ווי לערנט מען טאקע ארויס די דין? ענטפערט די גמרא, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר? פארוואס איז נסמך געווארן די פרשה פון ברכת כהנים לעבן די פרשה פון נזיר? לומר, צו קומען דרשנען, מה נזיר אסור ביין, אף כהן מברך אסור ביין, אזוי ווי א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין, די זעלבע זאך א כהן וואס בענטשט ברכת כהנים טאר אויך נישט זיין אנגעשיכורט, מתקיף לה אבוה דרבי זירא, פרעגט דער טאטע פון רבי זירא, ואמרי לה אושעיא בר זבדא, אי מה נזיר אסור בחרצן, אף כהן מברך אסור בחרצן, אויב אזוי, אזוי ווי א נזיר טאר נישט עסן די קערנדל פון א טרויב, די זעלבע זאך א כהן וואס בענטשט א כהן וואס דיכנט, טאר אויך אינגאנצן נישט עסן נישט קיין טרויבן נישט די קערעלעך פון טרויבן, און מען זעט דאך ס'איז נישט אזוי, ענטפערט די גמרא, אמר רבי יצחק ווייל ס'דא א צווייטע היקש, אמר קרא, שטייט אין פסוק לשרתו און לברך בשמו, און ממילא די תורה איז מקיש לשרתו די ענין פון די עבודה, און לברך בשמו די ענין פון ברכת כהנים, מה משרת מותר בחרצן, אזוי ווי איינער וואס טוט די עבודה מעג עסן טרויבן און מעג עסן די קערעלעך פון טרויבן, נאר וויין טאר ער נישט טרינקען, ער טאר זיך נאר נישט אנשיכורן, שטייט אין פסוק יין ושכר אל תשת, דאס טאר מען נישט טון בשעת מען טוט די עבודה, אבער עסן טרויבן חרצנים מעג מען, אף כהן מברך מותר בחרצן. די זעלבע זאך ברכת כהנים, מעג מען אויך א כהן וואס דוכנ'ט מעג עסן חרצנים, פרעגט די גמרא, אי מה משרת בעל מום לא, אף כהן מברך בעל מום לא, אויב ביסטו עס מקיש צו א כהן וואס טוט די עבודה, אזוי ווי א כהן וואס טוט די עבודה טאר נישט זיין א בעל מום, זאג דא אויך א כהן וואס מאכט ברכת כהנים וואס בענטשט ברכת כהנים טאר אויך נישט זיין א בעל מום, זאגט די גמרא ניין, הא איתקש לנזיר, פאר דעם איז דאך דא א היקש צו א נזיר, דארט דאך א נזיר מעג זיין א בעל מום, די זעלבע זאך א כהן וואס בענטשט וואס דוכנ'ט מעג אויך זיין א בעל מום, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט גייט דא פאר, ומאי חזית, דמקשת לקולא, אקיש לחומרא, אלע הקישן וואס דו מאכסט דא, מאכסטו לקולא, מאכסט א היקש לקולא, אז אזוי ווי א נזיר מעג זיין א בעל מום, די זעלבע זאך די כהן וואס מאכט ברכת כהנים מעג זיין א בעל מום, און די זעלבע זאך אזוי ווי א כהן וואס טוט די עבודה מעג עסן חרצנים, די זעלבע זאך די כהן מעג עסן חרצנים, זאג וואס זאגט פונקט פארקערט, נעם ארויס אלע חומרות, אז אזוי ווי א נזיר טאר נישט עסן חרצנים, זעלבע זאך א כהן וואס דוכנ'ט טאר נישט עסן חרצנים, און אזוי ווי א כהן א משרת איז פסול אז א בעל מום, איז די זעלבע זאך א כהן א בעל מום טאר נישט דוכענען, זאג אלע חומרות? זאגט די גמרא ניין, אסמכתא נינהו מדרבנן ולקולא, ס'טייטש בעצם די דין אז א כהן א שיכור טאר נישט דוכענען איז בעצם א דרבנן, די פסוק איז נאר א אסמכתא, און ממילא אז ס'איז א אסמכתא, קענען די חכמים נוצן די לימוד וויאזוי זיי ווילן, נוצט מען עס טאקע לקולא, די עצם לימוד איז אבער נישט פון דעם פסוק ווייל בעצם איז דאס א דרבנן'דיגע דין.